א פויער ווערן האט זיך מיר פארגליסט פון אברהם גאפלאט געליינט דורך ישראל גאנשאר. איר באוואונדערט זעה איך מיין באלעבאטישקייט, הא? ס'געפעלט אייך, וואס? איר זעהט די ביימער? די בלומען? א נו גיט נאר א צי אריין דעם אטעם, ציט אריין, ציט אריין, טעם גן עדן, וואס? קומט צו נענטער, שעמט אייך נישט! מען דערקענט גלייך אז איר זענט א שטאטישער נישט קיין היגער. זייט מוחל נענטער! אפשר ווילט איר אנקוקן מיינע בהמות? ערשט יענע וואך זיך אפגעקעלבט, איר דארפט זעהן א קעלבעלע? א צאצקע זאג איך אייך, פשוט א מלאך'ל נישט קיין קעלבל. קומט אריין! קומט קוקט נאר אן דאס פערדל! ערשטער סארט! פרימא עקסטרא! איר מיינט א פנים אז דאס אלץ איז מיר אראפגעפאלן גלייך פון הימל, וואס? אוי ברידער מיינער וויפיל צרות, וויפיל קאפווייטיג, וויפיל שאנדעס און בזיונות איך בין זיך דאס אויסגעשטאנען ביז איך בין געקומען צו דעם אלעם. א בוך וואלט מען געקענט אנשרייבן, א גאנץ בוך זאג איך אייך ווי איך בין א איד געבוירן, אפשר ווילט איר הערן די מעשה? אפשר ווילט איר? קומט אריין, זייט מוחל אין שטוב אריין. זעצט זיך. מאכט אייך באקוועם. מיר זענען דאך אייגענע מענטשן זענען מיר. אפשר ווילט איר א גלאז פרישע מילך אדער אפשר גאר אפפרעגלען אייך עטליכע פרישע אייער? שרה ביילע, דערלאנג עפעס צום טיש, מיר האבן א גאסט! א גאסט פון שטאט. גלייך נאך מיין אנקומען אין ישראל הערט איר קומט צו מיר אריין פייוול בויער. ווער פייוול בויער איז וועל איך אייך נישט דערציילן. איך געדענק אים נאך פון דער אלטער היים, געווען א גארנישט שבגארנישט, א טויבן יעגער, א שיקסע קריכער און וואס נאר אין דער קארט שטעקט. אין א געוויסן פרימארגן איז פייוול אנטרונען געווארן. וואו איז פייוול? קיינער ווייסט נישט. די טויבן זענען געבליבן פאריתומט, די שיקסעס אויך. פייוול איז ווי אין וואסער אריין, נישטא און שוין! ערשט מיט א צייט שפעטער האבן מיר זיך דערוואוסט אז פייוול איז אוועק קיין שפאניע שלאגן זיך מיט פראנקאן און פון דארט איז ער מגולגל געווארן קיין ארץ ישראל. דא הערט איר איז פייוול עולה לגדולה געווארן וואס מיינט איר טוט ער? גארנישט! ער רעדט! געהערט א פאך? רעדן זאל גאר זיין א פרנסה! איך זאג אייך, א לאנד פון ניסים! ווען מיר וואלטן געקענט עקספארטירן רייד כאטש א צענט חלק פון די וואס מען ווארפט ביי אונז ארויס, וואלטן מיר דאך געווען די רייכסטע מדינה אין דער וועלט! אפילו אזא כרך ווי אמעריקע וואלט געדארפט אנקומען צו אונז נאך א הלוואה. נאר פייוול, פארשטייט איר מיך, איז אן אנדער סארט רעדנער. ער איז א ווארטזאגער פון די סוכנות, א דובר הייסט עס אויפן היגן לשון. ער מאכט הייסט עס א לעבן פון רעדן. דערהערט אז איך בין געקומען אין ישראל, האט ער מיך אזוי לאנג געזוכט ביז ער האט מיך אויף מיין שלעמאזל געפונען. בערעלע, זאגט ער מיר, לאז זיך ארויס פון דיינע פוילע געשעפטן, דא איז נישט דארט, דא דארפן מיר נישט קיין מנחם מענדל'ס, ווארף אוועק די שטאט און ווער א פויער. פו זאלסטו מיר ווערן, שריי איך אויס, וואס ביסטו געפאלן אויפן אייזקאסטן? ווי קום איך צו פויערים? ווי? וואס איז מיין טאטע געווען א פויער? מיין זיידע קומט ארויס פון פויערים? אן מיר, פרעג איך, וועט די לאנדווירטשאפט אונטערגיין? רעג זיך נישט אויף בערעלע לאכט ער, כ'בין אמאל אויך געווען דאס וואס כ'בין יעצטער, דאס איז אן אנדער לאנד, אן אנדער לעבן, מיר מוזן זיך זאגט ער איבערקוואליפיצירן, ווערן פראדוקטיווע מענטשן, בייטן די הויט מוזן מיר. דא זאגט ער וועט קיינער פאר אונז גארנישט טוען, קיין שבת גוים זענען דא נישט פארהאן. אט איז מיין שרה בייל'ל, נעמט, פארזוכט אביסל סאלאט, נעמט אלץ אייגענע פראדוקציע, באלד וועט איר באקומען א גלאז פרישע מילך, עסט, שעמט אייך נישט, שעמט אייך נישט, מיר זענען אייגענע מענטשן, איז יא, וואו האלט איך, אהא, ביי די שבת גוים, סגייט איצטער זאגט ער א גרויסע קאמפאניע אונטער די לאזונג פון שטאט אין דארף, מיר מוזן האבן פויערים, מיר מוזן האבן נייע דערפער, מיר מוזן באפעלקערן אונזערע לאנגע צעצויגענע גרעניצן, מיר מוזן, מיר מוזן, איך זאג אייך, ער האט מיר אזוי לאנג אנגעמוזט מיין מח, אז כ'בין געבליבן זיצן א פריטשמיעליטער און נישט געהאט אים וואס צו ענטפערן. מיין אידענע אבער מיין שרה ביילע האט זיך נישט געלאזן שפייען אין דער קאשע אריין, עס דרייען זיך ארום זאגט זי צענדליגער טויזענטער מענטשן אין שטאט, האט איהר זייט מוחל אויסגעפונען דווקא מיין בערל? פון איהם ווילט איהר מאכן א פויער? און צו עפעס אנדערש פרעגט זי איז ער יא פעאיג? ער וועט עס באארבעטן די ערד? ארומגיין ארום פערד און אויסקומען מיט בהמות? אָט זעסטו דאָך, זאָג איך, אַז שױן פֿופֿצן יאָהר, װי איך קום אױס. דו זאָגסט, מײַן װײַב, אַז איך טױג צו גאָרנישט? װעל איך דיר אױף צעפּיקעניש באַװײַזן, אַז איך טױג יאָ צו עפּעס. פֿײַװל, זאָג איך, איך װער אַ פּױער! איך מוז איר איין מאל פאר אלעמאל ווייזן ווער בערל איז. ס'מיר שוין געווארן, פארשטייט איר מיך, א זאך פון אמביציע. איך מוז איר ווייזן אז איך קען זיין א פויער, און דווקא א גוטער פויער. און אזוי, פארשטייט איר מיך, בין איך צוליב איר לאנג צינגעלע געווארן א פויער. באקומען האב איך א הייזקעלע נישט ווייט פון באר שבע, פון אברהם אבינו'ס שטאט הייסט עס, מילא די הייזקע ווי אלע אונזערע פויערישע הייזקעס האלטן זיך אויפן ערן ווארט, די צימערלעך נישט צו גרויסע, א קיכל אין וועלכער נאר א האלבע שרה ביילע קען אריין, דאס הייסט אז ווען שרה איז געשטאנען מיט איין פיס אין קיך איז דער צווייטער פיס מיט ביילען געווען אין פאדער צימערל, דער בית שימוש איז געווען באזונדער א פופציג מעטער ווייטער אין פעלד, נו וואס טוט מען נישט פאר אן אייגענע מדינה וואס האט אזא ווארטזאגער ווי פייוול איז וועט מען מוזן הייסט עס גיין אין בית שימוש אריין צו פיס. זעהסט ווייזט מיר מיין פייוול אט דאס שטיקל ערד געהערט צו דיר. דער הימל וואס איבערן שטיקל ערד איז אינגאנצן דיינער, וועסט צעאקערן דעם באדן, פארפלאנצן גרינס, בלומען, עטליכע ביימער, אוועקשטעלן א הינער שטייג, קויפן א בהמה'לע, א שטיקל פערד, און וועסט קענען לעבן ווי גאט אין אדעס. ער האט מיר דערביי אויסגעמאלן אזא פרעכטיג פויעריש בילד, אזא שיינע לאנדווירטשאפטליכע צוקונפט, אז כ'בין אליין געווארן אנטציקט. שאול פייוול איז אוועק אין שטאט אריין רעדן, און איך בין געבליבן אין דער אויסגעקאלעכטער הייזקע מיט דעם בלויען הימל, מיט מיין שרה ביילע און אונזערע צוויי שדים. נישט לאנג געטראכט האב איך אראפגעווארפן פון זיך דעם שטאטישן פידזשאק, אריינגעשפיגן אין די הענט, געכאפט די טוריא און אנגעהויבן קלאפן אין דער הארטער ערד אריין אז פונקען זענען אזש געפלויגן. וואס פריער טראכט איך זיך איך וועל אנהייבן, אלץ פריער וועל איך געניסן פון מיינע אייגענע פרוכטן. אפגעקלאפט א האלבע שעה צייט, איך בין שוין געווען א פארטיגער, דאס הייסט אז מיינע הענט זענען געווען פארטיגע, כ'האב זיך אנגעקלאפט אזעלכע וואסער בלאזן, איך בין געווען זיכער איך פארבלייב א אינוואליד אויפן גאנצן לעבן. נו, פויערמיינער! דראצלט זיך מיין ווייב, ווי האלטסטו מיטן אקערן? מ'קען שוין אנהייבן פארזייען? די ערד וועט נישט אנטלויפן, האב איך איר מיט כעס געענטפערט. כ'וועל עס ענדיגן אן אנדערש מאל. פריער פאר אלעמען דארף מען זיך איינשאפן א בהמה, דו פארשטייסט? דערקלער איך איר, אז מיר וועלן האבן אן אייגענע בהמה, וועלן מיר האבן אייגענע מילך, און פון מילך קען מען מאכן זויער מילך, און קעז, און פוטער, און בכלל וואס קען מען נישט מאכן פון מילך, טיי מיט מילך, און קאקאו און לאקשן מיט מילך, און וואס נישט, אלץ קען מען מאכן פון מילך. און צווישן אונז גערעדט, וואס איז דאס פאר א פויער וואס האט נישט קיין אייגענע בהמה? נישט לאנג געטראכט בין איך אוועק קיין באר שבע אויפן יריד און איינגעהאנדלט א בהמה א גאלד. איר האט געדארפט אנקוקן א בהמה, איך זאג אייך א בהמה פון בהמה לאנד, זי האט געהאט א שווארצע פעל מיט ווייסע פלעקן, אמת'ע הערנער אן עק און אלע נייטיגע טעכנישע צודאטן וואס א בהמה דארף האבן. אהיימגעקומען מיט איר אין א מזל'דיגע שעה, האב איך גלייך מאביליזירט מיין גאנץ הויזגעזינד, און מיר זענען ארויס צו דער נאנטער לאנקע זי אנקארמען און אנטרינקען צו דער זעט, מיינע בנים זענען געווען אין זיבעטן הימל, איך זאג אייך, געבוירענע פאסטוכער. מ'האט זיי געגלעט, גערייניגט, געצערטלט, געשמאטשקעט, גערעדט צו איר ווי מ'רעדט צו אן אייגן ווייב. מיר זענען געווען איבערגליקליך. שוין אז ס'איז צוגעפאלן דער אוונט, האבן מיר זי אריינגעפירט אין שטעלכל אריין, צוגעבינדן צו דער קארעטע, געבראַכט אַ נײַעם עמאַלירטן עמער, אַװעקגעשטעלט אים אונטער די אײטערס, און איך האָב אַ קאָמאַנדעװע געטאָן שׂרה־בײלע, געמאָלקן זאָל װערן. מײַן שׂרה־בײלע האָט זיך פּאָפּראַװעט די פֿריזור, אַװעקגעזעצט זיך אױפֿן קלײנעם בענקעלע און אָנגעהױבן מעלקן. מיר אלע, איך און די בנים, זענען געשטאנען הינטער איר און מיט אפענע מיילער געווארט אויף די ערשטע אייגענע טראפענס מילך. דער עמער איז אבער געבליבן ליידיג. נו, שרה ביילע, וואס שלאפסטו? גיב איך א געשריי, מעלק! ווער שלאפט? שרייט זי צוריק. דו זעהסט דאך אז עס גייט נישט! וואס הייסט עס גייט נישט? ווער איך שוין אין כעס, מסתמא קענסטו נישט מעלקן! טא זעץ זיך אליין אוועק גרויסער מעלקער מיינער, געזעהן אן ארבעט ער האט עס מיר געגעבן, טפו! א פאסקודסטווע! ביסט אליין זאג איך א פאסקודסטווע! אזוי רעדט מען וועגן א בהמה? וועגן גאט'ס באשעפעניש? הכלל, נישט לאנג געטראכט גיב איך זיך א זעץ אוועק, נעם די אייטערס אין די הענט אריין און הייב אן צו ציען. צו ערשט מאך איך דאס פאמעליך, דערנאך שנעלער, שטארקער, פלינקער. א נעכטיגער טאג. נישטא קיין מילך! כ'האב געמיינט איך קום, איך קריג אפאפלעקסיע אויפן ארט. איך טאפ אהער, טאפ אהין, גיב דא א דריק, דארט א קוועטש. כ'ווייס, אפשר איז עפעס נישט אין ארדענונג? אפשר זענען די קראנען פארשטאפט? א שיבער פארמאכט? מילא וואס עס קאן זיך אלס טרעפן. איך כאפ א שטרוי, פרואוו אויפשטעכן דעם קאנאל, מיין בהמה בריקעט זיך, ווארפט זיך, קלאפט מיטן עק אויף אלע זייטן, דרייט אויס צו מיר דעם בהמה'ישן קאפ, ס'איז פשוט סכנת נפשות נעבן איר צו שטיין, נאר קיין מילך זעהט מען נאכאלץ נישט, איך הייב זיך אויף א פארשוויצטער, א פאריאכמערטער, מיט פרישע מאזאליעס אויף די הענט, איך בלייב שטיין ווי א תם, נישט וויסנדיג וואס ווייטער צו טון. אפשר איז דאס גארנישט קיין בהמה, רופט זיך אפ מיין פלונית'טע מיט חכמה. וואס דען איז דאס, שריי איך, א פערד? האסט שוין געזעהן א פערד מיט אייטערס? און א בהמה וואס גיט נישט קיין מילך האסטו שוין יא געזען? פרעגט זי, ווי זענען געווען דיינע אויגן? איר הערט א קשיא? ווי זענען געווען מיינע אויגן? פרעגט זי, ווען איך וואלט געהאט אויגן וואלט איך דאך דיך נישט גענומען פאר קיין ווייב, אזא מזל האב איך שוין, בין איך געגאנגען האנדלען א ווייב האט מען מיר אריינגעבראקט א כשר'ע בהמה, האב איך געוואלט קויפן א בהמה, האט מען מיר אריינגעבראקט א צובראכענעם ווארעניק וואס פרעסט ווי א פערד און גיט נישט קיין טראפן מילך, ווען דאס זאל כאטש א מעקע טוען ווי בהמות מעקען. גארנישט! איר וועט מיר אפשר נישט גלייבן, נאר איך קען אייך שווערן אז די ערשטע צייט, כדי נישט פארשעמט צו ווערן פאר שכנים, פלעג איך יעדע מאל זיך אריינכאפן אין שטאל אריין און האב אנגעהויבן מעקען, מען זאל הערן אז איך האב א בהמה און נישט קיין פייגער. שרה ביילע זאג איך איינמאל צו מיין אידענע, אפשר דארף מען זי פירן צו אן אקס? ביסט אליין אן אקס גיט זי אויף מיר א פאר ארויס א נייע שדכן זיך אפגעפונען, קענסט שוין נישט צוטראכטן עפעס קלוגערס? שעכט זי וועלן מיר כאטש האבן א שטיקל פלייש אויף מיטאג! א ברירה האב איך געהאט? אמאל דארף מען פאלגן אן אייגן ווייב אויך, האב איך זי די בהמה הייסט עס אוועקגעפירט צום שוחט, און איבער א חודש צייט האבן מיר געגעסן מיטאגן מיט פלייש. אמת. מיר האבן חלילה נישט אויפגעגעסן די גאנצע בהמה, אביסל פלייש האב איך פארקויפט, און פאר דאס איינגעלייזטע געלט האב איך באשלאסן צו קויפן א פערד, ווייל אן א פערד, פארשטייט איר מיך, בין איך געווען ווי אן א האנט, מען דארף אמאל צופארן קיין באר שבע אויפן יריד, ס'ווילט זיך אמאל מאכן א שפאציר באטראכטן די געגנט, מען דארף מיסט אויף צו באמיסטיגן דאס שטיקל פעלד, איינקויפן פראדוקטן, אויסבאדן זיך אין ים פון אשקלון, און אן א פערד זענט איר ווי אן ארעסטאנט, מען קען זיך פון הויז נישט ארויסרירן. הכלל, כ'בין ווידעראמאל אוועק קיין באר שבע און אנגעהויבן זוכן א פערד, דאס מאל בין איך שוין אבער געווען פארזיכטיג. קודם כל האב איך באשלאסן נישט צו קויפן קיין דיק פערד, ווייל א פערד איז פארשטייט איר מיך געגליכן צו א מענטש, וואס פעטער ער איז אלץ שווערער רירט עס זיך, צווייטנס דארף א פעט פערד פרעסן דאפלט. און ווער ווייסט צי עס וועט טויגן צו דער ארבעט. האב איך זיך ארומגעדרייט אויפן מארק א שעה און צוויי, געזוכט, געטאפט, ביז איך האב ענדליך געפונען דאס געזוכטע. דער אייגנטומער פון דעם פערד איז געווען א בעדואינער, אבי נישט קיין איד, טראכט איך מיר. ווייל די בהמה פארשטייט איר מיך האב איך איינגעהאנדלט ביי א אידן, ביי אן אייגענעם ברודער. צווייטנס האב איך געהערט אז ביי די בעדואינער זענען פארהאן די פלינקסטע פערדלעך, מען קען מיט זיי גיין אין געיעגן. עס פרעסט עפעס אסאך? פרעג איך אים. אייייייי שאקלט ער מיטן פארטורבאנעוועטן קאפ זיינעם. גארנישט קיין סאך חוואדזשא, גארנישט קיין סאך, בלויז אביסעלע חוואדזשא, ווי א פייגעלע פארזיכערט ער מיר, הייסט עס אז איין פלוס האט עס שוין, ווי די זאך זאל נישט זיין וועל איך כאטש נישט דארפן ארויסווארפן קיין געלט אויף איבעריג עסן. און ווי אזוי איז עס אין דער ארבעט? פרעג איך ווייטער מעשה מבין. אלא, זאגט ער איז אן עדות, עס ארבעט ווי אן אקס. האבן מיר שוין הייסט עס צוויי פלוסן, אי עס עסט ווייניג, און אי עס ארבעט ווי אן אקס. און וויפיל, פרעג איך ווייטער, דארף איך אריינציילן אין יד אריין? נישט קיין סאך, חוואדזשא, נישט קיין סאך. צוויי הונדערט און פֿופֿציק פונטלעך זאגט ער בחצי חנם. איך פרוביר זיך דינגען, באווייז אים דעם פערד'ס פעלערן, די ארויסשטארצנדיגע ריפן, די איינגעפאלענע באקעס. איי איי איי, חוואדזשא, באליידיגט ער זיך, וואס הייסט איינגעפאלענע באקעס? דאס האט דאך זאגט ער א פיגור ווי ברידזשיט בארדא, דאס איז דען א פערד? גיט א קוק א טאליע, א געשטעל, א פריזור, דרײַ הונדערט פונט איז דען געלט? דרײַ הונדערט פונט איז ממש א מציאה פון א גנב! וואס הייסט דרײַ הונדערט פונט פרעג איך אים, איר האט דאך מיט א מינוט פריער אליין אנגעבאטן צוויי הונדערט און פֿופֿציק! ווער? איך? איך האב אייך אנגעבאטן צוויי הונדערט און פֿופֿציק? אללה זאגט ער איז מיר אן עדות אז ס'קאסט מיך אליין טייערער. כ'האב עס זאגט ער געקויפט ביים סאמעראדנעם שייך. איך האב אים געגעבן גאנצע דרײַ הונדערט פֿינף און צוואַנציק פונט!

האסט אנגעהויבן ביי צוויי הונדערט און פֿופֿציק און דו האלטסט שוין ביי פֿיר הונדערט? ווער פארכאפט מיט דיין פערד צוזאמען געזעהן א נאכאל, קוק נאר ווי דאס וואקסט ביי אים. אויסגעשפיגן און מאך זיך אוועקגיין, ערשט ער כאפט מיך אן פאר די האנט, ציהט מיך צו צום פערד, הייבט עס אן גלעטן, לאשטשען,

אבער וואס פאר א פערד רעדט ער שוין מיט טרערן אין די אויגן? ס'איז דאך מיר א רחמנות זיך מיט דעם צו שיידן. א געטרייע נשמה, אן איבערגעגעבענער פריינד. ווילסט פארקויפן דאס פערד צי נישט? פרעג איך שוין קאלט ווי א גזלן. אויב ווילסט עס פארקויפן טא זאג א מענטשליכן פרייז און כאלאס. כאוואדזשא, וויינט ער און רייסט פשוט קריעה פון זיך. ס'האט זיך מיר ארויסגעכאפט צוויי הונדערט און פֿופֿציק, ס'זאל זיין צוויי הונדערט און פֿופֿציק. נאר אויב דו האסט גאט אין הארצן וועסטו מיך נישט מאכן אומגליקליך. צעברעך נישט דאס הארץ פון אן ארעמען פאלאך, דערלייג אליין א פאר פונט און אללה וועט היטן דיינע פיס טריט. מילא דאס ווינטשן אליין איז שוין ווערט געווען א צענערל, און צווישן אונז גערעדט. ווי קען דאס א מענטש זיין אזא גזלן און אפשעכטן א צווייטן אן א חלף בלויז דערפאר ווייל ס'האט זיך אים ארויסגעריסן א ווארט? איך האב אים אריינגעציילט צוויי הונדערט פֿינף און זיבעציק פונט און בין געווארן דער בעל הבית פון פערד! וואס זאל איך אייך דערציילן? כ'בין געווען אין זיבעטן הימל! שטעלט אייך נאר פאר, באצאלט צוויי הונדערט פֿינף און זיבעציק פונט פאר א פערד וואס איז ווערט צוויי מאל אזויפיל! א כלל, כ'בין אהיימגעקומען מיט מיין ברינדזשיטקע און עס אוועקגעשטעלט אין שטאל ביי די קארעטע, אנגעשיט אביסל האבער, אנגעלייגט אביסל היי און אנגעגאסן וואסער. איך גיב א קוק, דער בעדואינער איז געווען גערעכט. דאס פערדל עסט נישט. דאס הייסט, עסן עסט עס יא. פון מאל צו מאל גיט עס א נארע איין דעם קאפ אין דער קאריטע, נעמט אן אביסל האבער און קייעט עס פאוואליע, נישט געאיילט, גיט א זופ אביסל וואסער און רוהט זיך אפ. מען זעהט גלייך אז דאס איז נישט קיין פשוט פערד. אן איידל פערד דערקענט מען אויפן ווינק טראכט איך זיך. דאס איז זיכער נישט מיין טרוקענע בהמה נישט היינט געדאכט וואס האט געפרעסן פאר צען און קיין מילך נישט געגעבן. אָט דאָס הײסט אַ פֿערד! גיב איך אַ װינק צו מײַן שׂרה בײלען. מע זעט באַלד, אַז דאָס איז אַ בעסער פֿערד, אַן אַריסטאָקראַטיש פֿערד. גיב נאָר אַ ריר אָן דאָס פֿעלעכל! דין, אײדל. בײַ יעדן באַריר גיט עס אַ ציטער, װי אײנער זאָגט, אן הענט בבקשה. א כלל, דאס פערדל איז געשטאנען דריי טעג אין שטאל, דערווייל האב איך מיר איינגעשאפן א וואגן, ווייל צו וואס טויג מיר א פערד אן א וואגן? קיין גרויסער וואגן איז עס טאקע נישט געווען, ווייל צו וואס דארף איך א גרויסן וואגן? איז דאס טאקע געווען א פלאטפארמעלע ווי אנגעמאסטן פאר מיין ברידזשיטקע. געקויפט דעם וואגן אויך, טראכט איך מיר, נו, געקומען די צייט אויסצופרובירן מיין סוס. געווען איז פונקט דינסטאג. ווי יעדן דינסטאג איז אויך דאסמאל געווען א יריד אין באר שבע, און אויף יעדן יריד קען מען אויך דא כאפן א מציעה'לע פאר שפאט ביליג, האָב איך אײַנגעשפּאַנט דאָס פֿערדל, אַרױפֿגעלאָדן מײַן גאַנצן לעבעדיקן אינװענטאַר, דאָס הײסט, מײַן װײַב און קינדער, און װיאָ! װיאָ אַהער, װיאָ אַהין, מײַן פֿערדל רירט זיך נישט פֿון אָרט! װיאָ, דזשינאַ! שרײַ איך שױן העכער און גיב אַ צי מיט די לײצעס. נעכטיקע טעג, דאָס פֿערדל גײט נישט! גזלן! רעד איך צו איר מיט גוטן, פֿאַרשװאַרץ מיר נישט דאָס פּנים! ריר זיך! נאָר רעד הײַנט און שרײַ אַ מאָרגן! מײַן דזשינאַ קלערט אַפֿילו נישט צו רירן זיך פֿון אָרט. פֿאַרשטײט מסתּמא נישט קײן ייִדיש, רעד איך צו מײַן װײַב, פֿאָרט געבױרן אין מידבר,

פערד פלייש טאר מען דאך נישט עסן. שרה ביילע, קריץ איך ארויס דורך די ציין. שרה ביילע, שיט מיר נישט קיין זאלץ אויף די וואונדן. פון פערד פלייש איז נאך אויך קיינער נישט געשטארבן. און נישט קענענדיג זיך מער באהערשן כאפ איך די בייטש און טראסקע אין פערד אריין. איין מאל, א צווייט מאל, מיין פערדל האט אנגעהויבן בריקען, געשטעלט זיך אויף די הינטערשטע פיס, שיער דעם וואגן נישט איבערגעדרייט, פארריסן דעם קאפ צום הימל, אנגעהויבן הירזשן אויף טרעוואגע. נאר איך קוק נישט, איך דערלאנג נאכאמאל און ווידעראמאל און אבעראמאל. פלוצלינג גיט זיך מיין פערדל א ריס פון ארט, ווי אויסגעשאסן פון א הארמאט. כ'האב קוים באוויזן מיט די הילף פון מיינע בנים זיך ארויפצוכאפן אויף די פור. מיין ברידזשיטקע האט זיך געטראגן פייל אויסן בויגן, איבערגעיאגט אויטאס, שיער נישט אוועקגעהארגעט א דורכגייער, פארבייגעלאפן א דערשראקענעם פאליציאנט וואס האט עפעס געמאכט מיט די הענט, אריבערגעפלויגן די באן רעלסן. דאס וועגעלע האט געטאנצט. געשפּרונגען, מיר האָבן זיך מיטגעהאָצקעט, בײַ יעדן גריבעלע זענען מיר שיִער נישט אַרויסגעפֿלויגן אין די לופֿטן. מײַן קליינער שניעק האָט באַקומען די ים-קרענק, קוים אים אָפּגעמינטערט. מיר זענען אַזוי אָפּגעשפּרונגען אַ היפּשע עטלעכע קילאָמעטערס. איך וויל אײַנהאַלטן אַ ביסל מײַן פֿערדל, אָפּכאַפּן דעם אָטעם, נאר גיי האלט עס איין אז דאס לויפט ווי משוגע, ווי דאס וואלט אראפ פון זינען. אנגעקומען עטליכע קילאמעטער פאר באר שבע, גיט זיך מיין ברידזשיטקע פלוצלינג א לייג אוועק אינמיטן וועג, און כאטש שריי חי וקיים, רירט עס זיך נישט מער פון אָרט. כ'בין אַראָפּגעשפּרונגען פון וואָגן און צוגעגאַנגען צו מײַן אַריסטאָקראַטקע, וועלכע געלעגן אָן באַוועגונג. פון דער מאָרדע איז גערונען אַ געדיכטע שוים.